א גוט פורים, טייערע חברים ידידי השיעור, מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף צ"ג עמוד ב'. לאמיר אנהייבן ביי די הייליגע משנה. זאגט די משנה, איזו היא דרך רחוקה, וואס מיינט דאס א מענטש איז בדרך רחוקה? מיר ווייסן, איינער וואס איז טמא, אדער איינער וואס איז בדרך רחוקה, ער מאכט נישט פסח ראשון. יעצט וואס מיינט דאס דרך רחוקה? ווי ווייט דארף איך זיין צו זאגן, דו ביסט בדרך רחוקה, דו ביסט פטור פון מאכן פסח ראשון? זאגט די משנה אזוי, מן המודיעים ולחוץ, וכמדתה לכל רוח, דברי רבי עקיבא. זאגט רבי עקיבא, כ'האב א מעזשערמענט פאר דיך, גיי ביז צו מודיעים, איינמאל ביסטו אנגעקומען דארטן אדער דו גייסט נאך ווייטער, זאלסטו וויסן פון יענע שטאט און ווייטער, און לכל רוח, דאס מיינט אז דו ביסט חוץ למחנה, דאס מיינט דו ביסט אינדרויסן, דו ביסט בדרך רחוקה, און דו דארפסט נישט מאכן פסח ראשון. רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט ניין, מאיסקופת העזרה ולחוץ, פון די שוועל פון די עזרה, און דו גייסט אריבער די עזרה, דו שטייסט אינדרויסן, דאס מיינט שוין דו ביסט בדרך רחוקה, און דו ביסט פטור פון מאכן פסח ראשון. אמר רבי יוסי, זאגט רבי יוסי, לפיכך נקוד על היי, יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס דא א קליינע פינטל אויפן היי, דאס הייסט אין די תורה שטייט דבר אל בני ישראל לאמר, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם, אז מען קוקט אין די ספר תורה וועט מען זען אויפן ווארט רחוקה ביים היי איז דא א קליינע פינטעלע דארטן, זאגט רבי יוסי יעצט פארשטיי איך שוין פארוואס דא דארטן א פינטל, לומר צו זאגן, לא מפני שרחוק ודאי, נישט ווייל ס'איז עכטיג ווייט, פאר דעם, נאר אין אזא פאל ביסטו פטור פון פסח ראשון, אלא מאיסקופת העזרה ולחוץ, אז דו ביסט שוין אינדרויסן פון די שוועל פון די עזרה, דאס מיינט שוין דו ביסט בדרך רחוקה, און דו ביסט פטור פון מאכן פסח ראשון. אמר עולא, זאגט עולא, מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הוה, אין די משנה ווערט דערמאנט איזו דרך רחוקה, זאגט רבי עקיבא, מן המודיעים ולחוץ, זאגט ער ווי ווייט איז עס? אז דו ווילסט גיין מעזשערן ווי ווייט איז פון די עזרה ביז ארויס צו מודיעים, זאלסטו וויסן דאס איז פופצן מיל. אז דו גייסט פופצן מיל, יעצט ווייסטו דו ביסט שוין בדרך רחוקה און דו ביסט פטור פון מאכן פסח ראשון. אזוי ווי מען זעט דא נאר אז איין מיל איז צוויי טויזנט אמות, דאס הייסט קומט אויס צו דרייסיג טויזנט אמות ביסטו געגאנגען, אדער מעטערס, לפי שיטת רבי חיים נאה איז עס בערך פערצן קילאמעטערס, לפי די חזון איש איז בערך זיבצן קילאמעטערס, איז די מינוט ביסטו ארויסגעגאנגען אזוי ווייט, ווייסטו דו ביסט בדרך רחוקה און דו ביסט פטור פון מאכן פסח ראשון. און זאגט די גמרא, סבר לה כי הא דאמר רבה בר בר חנא אמר רבי יוחנן, דאס וואס עולא זאגט, דו ווייסט פארוואס ער זאגט פופצן אמות, זאגט ער, ער געט דיר טאקע א שיינע משל, און ער זאגט דיר טאקע ביז צום מודיעים, אבער פון ווי קומט די חשבון די פופצן אמות, די פופצן מיל פון ווי קומט עס? זאגט ער ווייל ער האלט אזוי ווי רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האט געזאגט, כמה מהלך אדם ביום, וויפיל קען א מענטש גיין דורך א טאג? אז איך זאג איינעם שטיי אויף ממש ביים עלות, גיי ארויס אויפן וועג, און לאמיר זען ווי ווייט וועט דער מענטש אנקומען. זאגט רבי יוחנן, עשרה פרסאות, ער וועט אנקומען צען פרסאות, וואס דאס איז פערציג מילן, און ער מאכט דעם חשבון אזוי, מעלות השחר ועד הנץ החמה חמשת מילין, אז דו גייסט פונעם עלות ביז צום נץ, דאס הייסט ביז די זון הייבט אן ארויפצוקומען אביסל, דעמאלס עסטו קענען גיין פינף מילין. משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים, די זעלבע זאך איז אויך סוף טאג, פון שקיעת החמה ביז צאת הכוכבים, חמשת מילין, נאכאמאל האסטו דארטן פינף מילין.

איז עולא לטעמיה, עולא גייט לפי זיין טעם, דאמר עולא, איזהו דרך רחוקה, עולא איז דיר מסביר, און ער זאגט, וואס מיינט, דו ביסט בדרך רחוקה? וויאזוי קען איך אויסרעכנען, בין איך יא בדרך רחוקה, אדער ניין איך בין נישט בדרך רחוקה? זאגט עולא אזוי, כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה, דו קענסט נישט אנקומען בשעת שחיטה, וואס מיינט עס? זאגט עולא אזוי, דו דארפסט זיך ארויסלאזן פון דיך אין שטוב חצות, חצות הייבט זיך אן די שעת השחיטה, פון דעמאלטס און ווייטער קען איך באמת גיין מאכן קרבן פסח, און קרבן פסח קען איך מאכן ביז צו די שקיעה, יעדע דם וואס איז געשפריצט געווארן ביז צו די שקיעה איז א כשר'ע דם, דאס הייסט מיין אפארטוניטי, מיין צייט וואס איך קען מאכן קרבן פסח איז פון חצות ביז צו די שקיעה. איז זאגט עולא, זאלסטו וויסן, דו ווילסט אויסרעכענען וואס מיינט בדרך רחוקה, לאָז דיך אַרױס בײַ חצות, אַז דו װעסט אָנקומען אין בית-המקדש ביז צו דער שקיעה, זאָלסטו װיסן, דו ביסט נאָך אַ מענטש װאָס איז נאָענט. אַז דו װעסט נישט אָנקומען ביז צו דער שקיעה, זאָלסטו װיסן, דו ביסט שױן בדרך-רחוקה און דו ביסט פּטור פֿון מאַכן פּסח-רישן. אמר מר האבן מיר פריער געזאגט מעלות השחר עד הנץ החמה האבן געזאגט איז חמשת מילין אז פון די עלות ביז צו די נץ החמה קען מען גיין פינעף מילין מנלן ווי זעה איך דאס? זאגט ער אזוי, דכתיב אז ס'שטייט אין פסוק וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים וגומר, שטייט דארט לגבי לוט אז ס'איז געווארן לעכטיג אינדערפרי, דאס הייסט ס'האט אנגעהויבן, די עלות האט אנגעהויבן, איז דעמאלטס גלייך האבן די מלאכים ארויסגעטריבן לוט. און צוויי פסוקים שפעטער שטייט וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה, און ער איז אנגעקומען, בשעת וואס ס'איז געווען ביים נץ איז ער אנגעקומען צו צוערה, ואמר רבי יוחנן, ואמר רבי חנינא, און אויף דעם האט רבי חנינא געזאגט, לדידי חזי לי ההוא אתרא, איך האב געזען יענע שטאט, והוה חמשה מילין, און עס איז געווען פינף מילין, זע איך דא, אז א מענטש קען גיין, פארשטייט זיך אין א צייט וואס עס איז האלב האלב די טאג מיטן נאכט, קען ער גיין פינף מילין, פונעם עלות ביז צום נץ. זאגט די גמרא, גופא, האבן מיר פריער געלערנט, אמר עולא, זאגט עולא, איזהו דרך רחוקה, עולא מאכט אונז א פלאן דא, און ער זאגט, דו ווילסט וויסן וואס מיינט בדרך רחוקה? כ'האב א לייכטע וועג אויסצוארבעטן וואס מיינט בדרך רחוקה, כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה, ווילאנג דו קענסט נישט אנקומען צו די שחיטה, דו גייסט ארויס פון דיין הויז אויף חצות, דו קענסט נישט אנקומען ביי די שחיטה, דאס הייסט דו קענסט נישט אנקומען ביז צו שקיעה, אויב אזוי זאלסטו וויסן דו הייסט בדרך רחוקה, און דו קענסט צוריק קומען פסח שני, פסח ראשון ביסטו פטור פון מאכן. ורב יהודה אמר, רב יהודה קריגט זיך און ער זאגט ניין, איך בין נישט מסכים מיט דעם, איך בין נישט מסכים אז איך רעכן פון חצות ביז צו די שקיעה, און איך קוק אויפן צייט וואס איך קען מקריב זיין דעם קרבן פסח, נאר ער זאגט, כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה, אז דו קענסט נישט אנקומען און גיין עסן קרבן פסח, דעמאלטס הייסט דו ביסט בדרך רחוקה. ביז ווען קען איך עסן קרבן פסח, האבן מיר א מחלוקת, אדער ביז חצות, אדער ביזן עלות. אויף דעם זאגט רב יהודה, איך האלט, דער עיקר איז אז דו קענסט אנקומען און נאך גיין עסן דיין קרבן פסח. אז דו קומסט נישט אן אויפן שחיטה, דאס גייט מיר נישט אן, שיק א חבר זאל ער מאכן א קרבן פאר דיך, ווי לאנג דו קענסט עסן, דאס מיינט דו ביסט נאכנישט בדרך רחוקה, אויב אזוי מוזטו גיין מאכן פסח ראשון. אויף דעם זאגט די גמרא אמר ליה רבה לעולא, קומט רבה און ער פרעגט עולא און זאגט אים אזוי, לדידך קשיא, ולרב יהודה קשיא. סיי לפי דיין שיטה וואס דו האסט מיר יעצט מחדש געווען, איך קוק אויפן זמן שחיטה, דו מוזט דארטן זיין ביי די שחיטה, אדער סיי לפי רב יהודה וואס ער געזאגט ניין איך קום קוק אויפן אכילה, מאכן זיכער דו קענסט נאך עסן, לפי ביידע ענקער שווער. און ער זאגט אים אזוי. לדידך קשיא לפי דיך האב איך א קשיא אזוי, דאמרת, דו עולא האסט דאך געזאגט כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה אז ווילאנג דו קענסט נישט אנקומען צו בשעת שחיטה, זאגסטו מיר, דאס מיינט בדרך רחוקה, דאס איז דיין כלל, דאס הייסט ווילאנג דו קענסט נישט אנקומען פון די שחיטה, פון פון חצות ביז צו די שחיטה, ביז שקיעה, מיינט דאס אז דו ביסט בדרך רחוקה. פרעג איך דיר אזוי, והא טמא שרץ, א מענטש וואס האט אנגערירט א שרץ ערב פסח אינדערפרי, ער נאכנישט געווען אין מקווה, האבן מיר פריער געלערנט זאגסטו עולא, וואס די הלכה? דאין יכול ליכנס בשעת שחיטה, פארשטייט זיך דער מענטש ער קען נישט גיין צו די שחיטה יעצט, ער איז א טמא'נער מענטש, ער איז נאכנישט געווען אין מקווה, יעצט וואס די הלכה, קען ער זאגן פאר זיין חבר גיי מיך מאכן א קרבן פסח צו נישט? לכאורה וואס דו האסט מיר יעצט מסביר געווען אז איך מוז קענען אנקומען צו די שחיטה, לכאורה אזא מענטש וואס האט נאכנישט געהאט קיין טבילה, ער קען נישט אנקומען צו די שחיטה, לכאורה נישט דא קיין וועג ער זאל בעטן א חבר גיי מיך מאכן א קרבן פסח, אבער וקאמרת דו האסט דאך פריער געזאגט אויף דף צדיק שוחטין וזורקין על טמא שרץ, א מענטש וואס איז טמא, ער איז נאכנישט געווען אין מקווה, ער קען נישט אנקומען צו די שחיטה, זאג איך רבי דו קענסט שיקן א חבר זאל ער מאכן פאר דיר א קרבן פסח, איין מינוט, איך האב געמיינט יעצט לפי דיך מוז איך קענען אנקומען צו די שחיטה, דער קען דאך נישט אנקומען צו די שחיטה, אפשר היינט נאכט קען ער עסן, אויב ער גייט אין מקווה, אבער יעצט גיין צום שחיטה קען ער דאך אוודאי נישט, איז פארוואס קען איך שיקן א חבר? איין קשיא. און נאך א קשיא פרעגט רבה. ולרב יהודה קשיא לפי רב יהודה האב איך אויך א קשיא דאמר כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה, אים איז וויכטיג אז איך זאל קענען עסן היינט נאכט פונעם קרבן פסח, דאס הייסט ווילאנג איך קען עסן הייס איך נישט בדרך רחוקה, אז איך קען שוין נישט עסן, אה יעצט הייס איך איך בין א מענטש בדרך רחוקה. איין מינוט, והא טמא שרץ דיכול ליכנס בשעת אכילה? דער טמא שרץ, יעצט איז ער טאקע טמא, ער איז טאקע נאכנישט געווען אין מקווה, זאגט אונז רב יהודה, דו קענסט נישט בעטן א חבר ער זאל מאכן פאר דיר קרבן פסח, פרעג איך דיך איין מינוט פארוואס נישט? קען ער אנקומען היינט נאכט? קען ער זיין דארט בשעת'ן אכילה? אוודאי יא, ער קען גיין באלד אין מקווה. איז פארוואס זאגסטו רב יהודה אז ניין, דער איד קען נישט גיין בעטן א חבר זאל מאכן פאר אים א קרבן פסח, אויב דער עיקר די אכילה, אויב אזוי זאל ער קענען זאגן פאר זיין חבר, גיי מיך מאכן א קרבן פסח, איך וועל באלד גיין אין מקווה, און דו דערווייל דו מאך פאר מיר א קרבן פסח. אבער וקאמר, למעשה פסק'נט רב יהודה, אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ. לכאורה דא סיי א סתירה אין רב יהודה, און סיי לך עולא האב איך אויך א פראבלעם מיט דעם, דו אליינס לכאורה ביסט דיך סותר. אמר ליה, ענטפערט אים עולא צוריק און זאגט אים אזוי, לא לדידי קשיא, ולא לרב יהודה קשיא, זאלסטו וויסן דאס איז נישט קיין קשיא, נישט לפי מיך איז דאס שווער, און נישט אויף רב יהודה האסטו אויך נישט געפרעגט קיין סתירה, און ער איז מסביר, ער זאגט אים אזוי, דרך רחוקה לטהור, ואין דרך רחוקה לטמא. די צוויי זאכן קענסט נישט פארגלייכן איינס צום צווייטן. ווען איך האב דיר געזאגט איך קוק אויף א מענטש וואס מיינט דרך רחוקה האב איך עולא דיר מסביר געווען אז ער מוז זיין דארטן בשעת'ן שחיטה. דאס איז נאר אויף א דרך רחוקה. די תורה זאגט מיר אז איך מוז קענען מאכן דעם קרבן פסח ועשו פסח לה'. ווילאנג איך קען עס נישט מאכן, דאס הייסט ווייל איך בין געווען בדרך רחוקה, קען איך נישט גיין מאכן א קרבן פסח. לגבי טומאה, דארט גייט נישט אן די עשיה, דארט איז מיר די עיקר אז דו גייסט קענען עסן, אז איך קען עסן, אויב אזוי קענסטו גיין מקריב זיין א קרבן פסח. פאר דעם דא זאג איך לגבי דרך רחוקה בין איך דיר מסביר, אז דו קענסט נישט אנקומען אויפן שעת שחיטה, דו קענסט נישט מאכן, אויב אזוי דעמאלס הייסטו בדרך רחוקה, מה שאין כן ביי טומאה, קוק איך אויף א צווייטע זאך אינגאנצן, איך קוק אויפן אכילה, היות דו קענסט דאך עסן היינט נאכט, זאג איך דיר געזונטהייט, בעט פאר דיין חבר. דאס הייסט די קאנדישאנס פאר טומאה, די קאנדישאנס פאר איינער וואס איז בדרך רחוקה, ס'איז צוויי פארשידענע זאכן, ס'איז צוויי קארענסיס, זיי האבן צוויי פארשידענע דינים, זיי האבן נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן. איז גיי מיך נישט פרעגן קיין סתירה פון איינעם אויפן צווייטן, די זעלבע זאך זאג איך דיר אויך לרבי יהודה לא קשיא, לפי רבי יהודה איז אויך נישט קיין קשיא, פארוואס ווייל טמא שרץ, רחמנא דחייה, דכתיב איש איש כי יהיה טמא לנפש, מי לא עסקינן שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח, ואפילו הכי אמר רחמנא לידחי. די תורה זאגט מיר א שפעציעלעם דין, אז דו ביסט א טמא'נער מענטש, זאלסטו וויסן, דו קענסט נישט גיין בעטן א חבר, דו מוזט מאכן פסח שני. ווי זעה איך דאס? דא זעה איך ביי די אידן זענען געקומען צו משה רבינו, זיי האבן געזאגט למה נגרע, וואס זענען מיר אונז שולדיג, וואס זאלן מיר זיין ערגער, אונז האבן געוואלט מאכן פסח, און ווי מען האט שוין געלערנט דארטן, באמת ביינאכט וואלטן זיי געקענט מאכן, אזוי ווי רבי יצחק האט שוין געזאגט, און נאך אלץ האט די תורה געזאגט ניין, דו וועסט ווערן אפגעשטופט צו פסח שני. זעה איך דא ס'איז א שפעציעלע דין ווען א מענטש איז טמא, זאגט רבי יהודה, דארטן זאגט די תורה מיר דו ווערסט אפגעשטופט, מה שאין כן מיט דרך רחוקה, האט עס נישט מיט דעם, אז איך קען עסן היינט נאכט, זאגט רבי יהודה, הייסט נישט ביסט א דרך רחוקה, איז ווייל זיי האבן נישט קיין שייכות איינס צום צווייטן, איז פאר דעם די קשיא וואס דו האסט מיך געפרעגט אויף עולא, זאגט עולא דאס איז נישט קיין קשיא, די קשיא וואס דו האסט געפרעגט אויף רבי יהודה, דאס איז אויך נישט קיין שום קשיא נישט. תנו רבנן, פרעגט די גמרא נאך איין שאלה, היה עומד חוץ למודיעים ויכול להיכנס בסוסים ובפרדים, יכול יהא חייב? א מענטש איז אינדרויסן פון מודיעים, ער איז אינדרויסן פון די שיעור ער קען נישט אנקומען באמת אויף צייטנס על פי דרך הטבע, אבער ער האט א וועג, ער קען טרעפן א פאטענט, ער קען טרעפן סוסים, פרדים, ער האט א שנעלע קאר, ער האט א וועג וואס ער קען אריין פארן אין שטאט שנעלער ווי נארמאל וואלט געווען, אנדער נארמאל סירקעמסטענסעס איז ער צו ווייט, אבער למעשה האט ער עפעס א פאטענט ער קען אנקומען שנעל, איז דאס א זאך וואס ער דארף טון, און יעצט הייסט ער אה, דו ביסט שוין נישט קיין בדרך רחוקה, איך ווייס אין קילאמעטערס ווייז, איך ווייס אז דיסטענס ווייז ביסטו גענוג ווייט באמת, אבער למעשה דו האסט דאך א וועג ווי דו קענסט יא אנקומען. וואס איז די הלכה? אויף דעם זאג איך דיר תלמוד לומר ובדרך לא היה, די תורה זאגט אונז ובדרך לא היה, וואס מיינט בדרך? דאס איז א שיעור, דיין פופצן מיל דאס האסטו נישט? אויב אזוי והלה היה בדרך דו ביסט אויפן וועג, אויב אזוי זאג איך דיר, איך פארשטיי דו האסט א וועג, איך פארשטיי דו האסט עפעס א פאטענט וואס דו קענסט דא מאכן אויף שנעלער אנצוקומען, נאך אלס איך בין דיך נישט מחייב אריינצוקומען, פארוואס? ווייל דו ביסט צו ווייט, אויב אזוי ביסט צו ווייט הייסטו בדרך רחוקה. פארקערט אבער, היה עומד לפנים מן המודיעים, אויב איז ער אינעווייניג, ואין יכול ליכנס, מפני גמלים וקרונות המעכבות אותו, ער קומט מיט פעקלעך, מיט זיינע קינדער, מיט וועגענערס, דיסטענס ווייז איז ער נישט צו ווייט, נאר אבער די וועג וואס ער פארט איז זייער שטאטליך, ער שלעפט זיך, ס'נעמט אלעס נאך צייט, און אז ער וועט גיין צוזאם מיטן גאנצן עולם וועט ער נישט קענען אנקומען אויף צייט. זאג איך, ר' איד, דו הייסט א דרך רחוקה, איך פארשטיי דיסטענס ווייז ביסט נישט קיין דרך רחוקה, אבער למעשה תכלית אנצוקומען וועסטו קומען צו שפעט, אפשר מיינט עס אויך א דרך רחוקה? יכול לא יהא חייב, און אפשר זאג איך אז דער איד איז נישט חייב טאקע צו משתדל זיין, פשוט אפלאזן דעם גאנצן עולם און טאקע יא אריינקומען. תלמוד לומר בדרך לא היה, והרי לא היה בדרך. זאג איך דו ביסט נישט בדרך, דו הייסט נישט בדרך רחוקה, כ'פארשטיי ס'נעמט די צייט, כ'פארשטיי ס'פארט אלעס אסאך שטאטער, אבער דאס הייסט נישט בדרך רחוקה, דיסטענס ווייז ביסטו נישט ווייט, אז דו ביסט נישט ווייט אויב אזוי דארפסטו אריין קומען, דו לאזט אפ דיין גאנצן עולם און קום אריין צו גיין מאכן פסח ראשון.